אין די לעצטע פרק פון די מעשה פון די משכן און פון ספר שמות וואס דאס איז די סיום פון מעשה די גאנצע ספר שמות איז די מעשה המשכן לערנען אונז אז ס'נישט גענוג מ'איז נישט גענוג אז מ'האט געהייסן צו זאגן די משכן און מ'האט עס טאקע געמאכט און מ'האט עס טאקע געברענגט די נדבות און מ'האט עס טאקע געמאכט און מ'האט שוין געברענגט צו משה און ער האט שוין געבענטשט ס'איז נאך דא נאך א גאנצע סטעפ מ'דארף נאך אויפשטעלן די משכן אויפשטעלן די משכן איז אליינס צוויי סטעפס די אייבערשטער האט געהייסן פאר משה ער זאל עס אויפשטעלן און ווען זאל ער עס אויפשטעלן ווי אזוי און ער האט עס טאקע אויפגעשטעלט און אזוי לערנען אונז וידבר השם אל משה לאמור, א נייע ציווי, א נייע וידבר, עס איז נישט געווען ביז יעצט די סטעפ בכלל, עס איז נאך א גאנץ אנדערע סטעפ, אז טאקע כאילו אזוי ווי איינער זאגט צוגרייט א מאכט א קאר און געבויט יעדע זאך און ספאצירט און אלעס, דאך דארף מען עס נאך אנצינדן, די אנצינדן, די צאמלייגן און אנצינדן איז נאך א גאנץ נאך א גאנצע פארט, נאך א גאנצע מעשה, נאך א גאנצע א גאנצע חתונה, און די אייבערשטער זאגט אים די ערשטע חודש, די ערשטע טאג, חודש ניסן זאלסטו עס אויפשטעלן, און זאגט אים בפירוט, זאלסט לייגן די ארון העדות, אויף דעם זאלסטו לייגן די פרוכת, און אויף דעם זאלסט ברענגען די שולחן זאלסט ברענגען די מנורה זאלסט נאך ברענגען די מזבח הזהב זאלסט לייגן די מסך זאלסט לייגן די מזבח העולה זאלסט לייגן די כיור זאלסט לייגן די חצר זאלסט ברענגען שמן המשחה און זאלבען אלעס נאך דעם זאלסט ברענגען כהנים זאלסט זיי וואשן און אנטוהן און זיי זאלן ווערן כהנים א גאנצע סדר דאס איז די סדר וואס אונז גיין זעהן אין די למעשה שטייט דא גלייך און שטייט אויך די גאנצע אין ספר ויקרא אונז גייען אנקומען פרשת צו נאך דאס גייט שטיין די גאנצע מצוות און קרבנות ויקרא צו מיר זאלן לערנען עס גייט אונז ווייטער ס'איז א זייער א משונה'דיגע אריכות די מעשה פון אויפשטעלן די משכן אפילו פרשת צו שמיני איז נאך אלץ א המשך פון די מעשה און אפשר אפילו אין אנהייב במדבר איז א המשך פון דעם ס'איז אלץ זאכן וואס מען דארף לערנען בפני עצמו די מעשה פון די משכן איז א ריזיגע מעשה ס'גייט אדורך שמות ויקרא במדבר אלע האבן צו טוהן מיט די מעשה. און אזוי לערנען אונז די צווייטע שטיקל פרק אז ויעש משה ככל אשר ציווה ה', ס'איז געווען ויהי בחודש הראשון בשנה השנית, ס'הייסט א יאר נאך ס'איז ארויסגעגאנגען פון מצרים, כמעט א גאנצע יאר, אוקעי הוקם המשכן, ס'איז הוקם המשכן, דאס איז עס, אנגעקומען, און משה טוט טאקע אלעס, ער שטעלט אויף די משכן, די אדנים, די קרשים, די בריחים, די עמודים, די אוהל, די מכסה, כאשר ציווה ה' את משה, און ער לייגט די עדות אין ארון, ער לייגט די בדים, ער לייגט די כפורת, ער לייגט די ארון, ער לייגט די פרוכת, ער לייגט די. דעקט די פרוכת דעקט צו, זעט מען אינטערעסאנטע זאך אז די פרוכת האבן שוין געזען פריער אין די ציווי אבער מען דארף עס הערן די מעשה יא די עס דא די לעוועלס די כאילו די מיטן אינדערמיטן איז די ארון די עדות די לוחות און אויף דעם איז דא די ארון אויף דעם איז דא די כפורת אויף דעם איז דא די כרובים אונז ווייסן און אויף דעם איז די פרוכת אויכעט דעקט צו אלץ כיסוי בתוך כיסוי פאר די לוחות, און ער לייגט די שולחן, ער לייגט אויפן שולחן ברויט, און ער לייגט די מנורה, און ער צינדט אן די מנורה, זעט אויס די חלק, די לייגן די ברויט אויף די שולחן און צינדן די מנורה איז א חלק פון די בנין, עס איז נישט נאר אזויווי עבודה, אזויווי אונז גייען זען שפעטער קרבנות, ער גייט טאקע מאכן קרבנות פון מילואים אויכעט, אבער דאס איז אויכעט אזויווי א זאך, ער לייגט מזבח הזהב, און לייגט אויף דעם קטורת, און ער לייגט די מסך, און לייגט די מזבח, שטייט אויכעט טאקע ויעל עליו את העולה ואת המנחה, לכאורה מיינט דאס די חלק פון קרבנות מילואים וואס אונז גייען זעהן, ס'הייסט אלץ איז א חלק פון, ס'הייסט מען צינדט עס ממש אן די משכן, ס'הייבט שוין אן ממש צו פארן, ס'איז ס'זעהט ס'ארבעט, מען לייגט די כיור און די כהנים וואשן זיך פון דעם אדער זיי זאלן זיך וואשן פון דעם, און לייגט די חצר און ער לייגט די מסך שער החצר ויכל משה את המלאכה עד כאן דא, ביז דא האט משה געטוהן, אינקלודינג די מילואים וואס שטייט נישט דא בפרט אונז גייען לערנען שפעטער. און יעצט שטייט וואס די אייבערשטער האט געטון, און דאס איז די סיום פון פון ספר שמות, און עס איז זייער געשריבן מיט א געוואלדיגע התרגשות, מיט א געוואלדיגע קלארקייט, ויכס הענן את אוהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן, דא קען שוין משה נישט טון, שטייט זייער קלאר ולא יכול משה, לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן, כבוד הוויה מלא את המשכן, דא קען שוין משה נישט טון, די כבוד הוויה איז ממש אזויווי א וואלקן, געקומען און ס'האט אנגעפילט די גאנצע משכן אז אפילו משה קען שוין נישט אריינגיין, שפעטער גייען אונז זעהן אנהייב ויקרא, ויקרא אל משה האט ער געקענט טרעפן א וועג אריין לכאורה אבער ביז דא קען ער נישט גיין, און יעצט זעהט מען אז די משכן איז נישט סתם די ענן, ס'איז אויכעט אונז האבן געלערנט פריער אנהייב אנהייב בשלח ווען עטס געדענקט מ'איז ארויס פון מצרים, איז געווען ענן השם. הולך לפניהם ס'האט אים געוויזן די וועג, איז דאס איז די ענן בעצם, ס'הייסט די ענן ווען ס'איז אין די משכן איז עס שוכן, שטייט עס אויף איין פלאץ, ווען ס'גייט ארויס דעמאלטס פארן זיי בכל מסעיהם, אויב ס'גייט נישט ארויף פארן זיי נישט, אז דאס איז די ענן וואס מיר האבן געלערנט פריער, ס'איז ארויסגעגאנגען פון זיי מיט מצרים, ס'האט געמאכט קריעת ים סוף די גאנצע מעשה, דאס קאנעקט זיך עס, ס'לופט צוריק צו די גאנצע מעשה, דאס זאגט אונז ווער די ענן איז די כבוד השם וואס איז שורה געווען אין משכן און דאס ווייזט אונז כסדר כי ענן השם על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני בני ישראל כל בית ישראל ס'איז ממש אזווי א סיום לעיני כל בית ישראל ענליך די סיום פון די תורה דאס איז ממש דא מ'איז אנגעקומען צו די תכלית פון די פון די גאנצע מעשה און דאס גייט אונז אויכעט ברענגען די נעקסטע צוויי ספרים ויקרא איז בעצם ויקרא אל משה פון ווי פון די כבוד השם מלא את המשכן ויקרא אל משה האט ער געזאגט די פרשה פון קרבנות והא ראיה ווען מ'ענדיגט די פרשה פון קרבנות גייט מען צוריק צו די סדר צו פון די מילואים פון שמיני און אזוי ווייטער און די זעלבע זאך דאס ברענגט אונז אויך צו פרשת ספר במדבר וואס רעדט זיך אלץ פון די מסעות בני ישראל וואס איז אלץ א פירוט פון וואס איז געשעהן דא איז אלץ ליגט אין די פאר פסוקים וואס ענדיגן ספר שמות און דא ענדיגן אונז טאקע ספר שמות און אונז גייען גיין צו ספר ויקרא.